משיחת י"ב אדר תשמ"ה. דערנאך קומט אויך צו די אפלערנונג פון דעם רמב"ם, וואס דא איז גאר א וואונדערליכע זאך, מען לערנט אין רמב"ם היינט און אויך די טעג די ארומיגע לערנט מען די דינים פון ירושה, וואס וואס איז די זאך פון ירושה, מען ווייס דאך אז משיח קומט נאו. וועלן דעמאָלט אַלע לעבן מיט חיים נצחיים אַן אייביקן לעבן. אַ זיכערע זאַך, אַז אײַערע ליבע עלטערן און זיידעס און באָבעס, וואָס האָבן אײַך אויסגעהאָדעוועט ווי דער אייבערשטער האָט געוואָלט, וועלן האָבן אריכות ימים ושנים טובות, אַ סך לאַנגע, גוטע, פֿריילעכע, געזונטע יאָרן. און וועלן פירן אייך צוזאמען מקבל זיין פני משיח צדקינו מיט אן אייביגן לעבן, וואס האט א שייכות אויף צו לערנען איצטער הלכות ירושה נחלה'ס, און דערנאך פרעגט א קליין קינד וואס האט דאס דען בכלל א שייכות צום אנפירן מיט א נחלה, ער איז ערשט אלט. פאר בר מצוה אדער פאר בת מצוה האט עס בכלל צו אים קיין שייכות נישט, זאגט מען נישט דאס, פארקערט דו ביסט גאר דער עיקר יורש, דא רעדט זיך נישט, דיינע עלטערן און זיידעס און באבעס וועלן מאריך ימים ושנים זיין, וועמעס ירושה האסטו באקומען? וועמעס נחלה האסטו באקומען? האסט באקומען די ירושה יחלה די נחלה פון די אמת'ע אבות און פון די אמת'ע אמהות, דו ביסט א יורש פון אברהם יצחק ויעקב, און זי איז א יורש'טע פון שרה רבקה רחל ולאה, וואס זיי האבן געהאט א מורא'דיגע נחלה. און א מורא'דיגע ירושה מיט אלע ברכות וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן כדי זיי זאלן דאס איבערגעבן צו זייערע אייניקלעך און אור אייניקלעך ביז די קינדער פון דעם דור, און מען זאגט יעדער אידישן אינגעלע און יעדער אידישע מיידעלע היינטיגן טאג און אין די היינטיגע צייט אין דעם אָרט און אין אַלע ערטער, איר זאָלט וויסן זײַן, אַז איר זײַנט די יורשים און די אמתע יורשים פֿון אַבֿרהם, יצחק ויעקב, און פֿון שׂרה, רבֿקה, רחל ולאה, דאַרפֿט איר וויסן, וואָס זיי האָבן אײַך געגעבן בירושה, די טײַערקייט פֿון ייִדישקייט, און שמע,שמע אבֿרהם בקולי. אָט דאָס, װאָס זײ האָבן זיך געפֿירט און אָפּגעהיט משמרתּי תּורותי וחוקותי, האָבן אױפֿגעפֿירט און אָפּגעהיט דעם אײבערשטנס מיצװות, און אַז זײ האָבן זיך אױכעט אױפֿגעפֿירט שׂרה, רבֿקה, רחל ולאה, און דאָס האָבן זײ איבערגעגעבן בירושה, ניט קוקנדיק, װאָס ס'איז דורכגעגאַנגען אַזױ פֿיל דורות. האט יעדערער פון אייך די פולע ירושה, ווארום דאס רעדט זיך וועגן אזא מין טייערע ירושה, א אידישע ירושה, וואס דאס האט איין קינד און א צווייטן קינד און אלע אידישע קינדער, און יעדערער פון זיי האט די גאנצע ירושה, ווי איז געזאגט פריער, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז די גאנצע תורה מיט אלע מצוות וואס משה האט מיט אונז געלערנט האט דאס באקומען יעדער איד אז וויבאלד ער געהערט צו קהילת יעקב וואס ער איז געווען דער זון פון יצחק וואס ער איז געווען דער זון פון אברהם און וואס זייערע פרויען זיינען געווען די אמהות

שרה, רבקה, רחל ולאה, דאָס איז אָפּגעגעבן געוואָרן יעדערן פֿון אײַך, און אין גאַנצן באַקומט יעדערער די גאַנצע ירושה, וויבאַלד אַז מע געהערט צו קהילת יעקב, און מע לערנט די תּורה, כּדי צו וויסן ווי אַזוי אָנצופֿירן מיט דער ירושה, ווי אַזוי מע זאָל איר אַדמיניסטרירן, און ווי אַזוי מע זאָל איר האַלטן טײַער. ווי מען דארף האלטן טייער א ירושה פון אזוינע ווי אברהם יצחק ויעקב און שרה רבקה רחל ולאה, און בפרט אז זיי האבן צוגעזאגט אז דאס גייט צוזאמען אין זייער ירושה, האבן זיי אויכעט געגעבן די אלע ברכות וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן אז מען זאל זיין געזונט בגשמיות וברוחניות. און מען זאל זיין שטארק און מען זאל מצליח זיין די אין דינען דעם אייבערשטן און זיין דער ריכטיגער צבאות השם און טון דאס די אלע עניינים צוזאמען מיט מקיים זיין דעם אנזאג פון ואהבת לרעך כמוך דאס א כלל גדול בתורה.
משיחת תענית אסתר תשמ ה. וואס דא איז אויכעט דער קשר מיטן שיעור אין רמב ם, וואס דאס איז דער סיום פון הלכות נחלות, וואס איז דאס בעבודת השם, איז דאך ווי מען זאגט אין תפילה אז ביי יעדער אידן איז דא בכללות דריי עניינים, אשרינו מה טוב חלקינו, ומה יפה ירושתינו און דערנאך אויכעט גורלנו, וואס דאס איז דאך נישט סתם א מליצה, נאר יעדער איד האט זיך דריי עניינים וואס דאס איז דער ענין וואס ער באקומט א חלק, און דער ענין וואס ער באקומט בגורל, און דער ענין וואס ער באקומט בירושה, וואס דאס איז דריי אופנים אין עבודה. ווי בפשטות די ירושה איז אט דאס וואס ער באקומט פארטיגערהייט און ער איז יורש הכל, און דאס איז ירושה אין לה הפסק, אן אונטערשיד צו ער וויל יא און צו ער וויל ניט, איז בל ידח ממנו נדח. דערנאך איז דא אט דאס וואס ער באקומט אלס א חלק, וואס דאס איז די עבודה מיט כוחות פנימיים שלו,

וויבאלד אז דאס איז דער תכלית פון דער ירושה, פירט ער דורך דעם תכלית. דערנאך זאל נישט זיין נהמא דכיסופא, דארף זיך אויכעט זיין אט דאס וואס ער טוט אויף, און דאס טוט ער אויף סיי בכל לבבך ובכל נפשך, און סיי בכל מאדך, סיי מיט די כוחות פנימיים בשלימותם, און סיי מיט די כוחות מקיפים בשלימותם. וואס דאס איז אויכעט כאמור דער שיעור אין רמב ם פון דעם טאג דווקא, וואס דאס איז דער סיום וחותם פון הלכות נחלות, דער ענין פון יפה ירושתינו, ווארום ס'איז דאך פארשטאנדיק, ובפרט לויט דעם ביאור אין תניא, אויף וויפיל ס'איז נוגע די ירושה, כדי מען זאל קענען דורכפירן בשלימות די עבודה מיט די כוחות פנימיים און מיט די כוחות.